ברוך השם, מסכת סוכה, דף נ"א, עמוד א', די ערשטע שורה אויבן.
אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, כתנאי, ס'דא א מחלוקת פון תנאים אויף א אנדער ארט צו עיקר שירה בפה אדער בכלי, דתנן, מיר האבן געלערנט ווער איז געווען דיע מענטשן, וואס האבן געהאלטן די כלי שיר בשעת שיר של קרבן, עבדי כהנים היו דברי רב מאיר, רב מאיר זאגט דאס איז געווען קנעכט פון די כהנים, רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט משפחת בית הפגרים און משפחת בית צפריה, דיע צוויי משפחות. ומאמאום היו, זיי זענען געווען פון דער שטאט אמאום, און די די צוויי משפחות איז געווען משפחות מיוחסות שהיו משיאין לכהונה, אז זייערע אז די טעכטער זייערע זענען געווען ראוי זאלן חתונה האבן לכהונה. ווייל א כהן טוט זיך נאר נעמען א מיוחסת וואס אין די גמרא אין קידושין רעכנט דארט אויס וויפיל דורות מען דארף בודק זיין. רב חנינא בן אנטיגנוס אומר, רב חנינא בן אנטיגנוס זאגט, לוויים היו, ווער איז געווען דיע וואס האבן געהאלטן די כלי שיר בשעת שיר הקרבן, דאס איז געווען לוויים. מאי לאו, מיינסטו דען ניט בהא קמיפלגי, די מחלוקת איז אין דעם, דמאן דאמר עבדים היו, רב מאיר וואס ער לערנט עבדי כהנים היו, קסבר ער לערנט עיקר שירה בפה, און אויב עיקר שירה בפה איז דאך שוין נישט קיין חילוק ווער עס האלט ווער עס פארנעמט זיך מיט די כלי שיר. ומאן דאמר לוויים היו, רב חנינא בן אנטיגנוס וואס ער זאגט לוויים היו, קסבר ער האלט עיקר שירה בכלי, און אויב עיקר שירה בכלי דעריבער מוז זיין איז דער ענין פון שיר, דאס האט מען דאך איבער געגעבן די לוויים. זאגט די גמרא ותסברא דו פארשטייסט אז מען קריגט זיך אין דעם א אז רב מאיר האלט עיקר שירה בפה דעריבער זאגט ער אז עבדים זענען גוט,

אי קסבר עיקר שירה בכלי, און אויב ווידער אז רבי יוסי האלט עיקר שירה בכלי איז דאך דאס א חלק פון דער עבודה, איז דאך לוויים אין ישראלים לא אלא זאגט די גמרא אזוי דכולי עלמא אלע לערנען עיקר שירה בפה אלע לערנען עיקר שירה בפה. ממילא וואלט געדארפן אויסקומען פשטות אז צו זיין גוט יעדער איינער איבערהויפט אויב מ'טוט און מ'קריגט זיך אין דעם, דמר סבר הכי הוה מעשה און מר סבר הכי הוה מעשה, מ'קריגט זיך ווי עס איז געווען די מציאות. איז ווי תוספות לערנט פשט דא אויף די גמרא זייער גוט, תוספות זאגט פארוואס לערנט ער פארוואס הכי הוה מעשה, פון ווי הייבט זיך עס אהן, וויילע די וואס זענען געווען בקי, די וואס זענען געווען מוזיקאנטן, זיי האבן געקאנט שפילן אויף כלי שיר, זאגט ר' מאיר איז געווען פונקט נאר עבדים זענען געווען בקי אין דעם,

למאי נפקא מינה למעלים מדוכן ליוחסין ולמעשר קומט צו, צי מען טוט ארויפברענגען דער וועלכער איז געשטאנען אויף דעם דוכן מיט כלי שיר, צי טו איך אים זאגן אז ער איז א מיוחס, און נאכמער, צי זאג איך איז א לוי און איך גיב אים מעשר ראשון. מאן דאמר עבדים היו, רב מאיר זאגט אז די מעשה איז געווען, ס'איז געווען עבדים, קסבר רב מאיר לערנט, אין מעלים מדוכן ליוחסין, ולא למעשר, ווייל אפשר איז דאס ווי מען זאגט א עבד. און מאן דאמר ישראל היו, קסבר האלט ער אז דעריבער ווייל עס איז געווען א ישראל, מעלים מדוכן ליוחסין, ווייל עס איז דאך געווען משפחות מיוחסות, אבער לא למעשר, קיין מעשר ראשון גיט מען זיי נישט. און מאן דאמר לוויים היו קסבר ער האלט, מעלים מדוכן בין ליוחסין בין למעשר. קומט דאך יעצט אויס ווי מיר האבן יעצט געלערנט אז פון וועלכע זאך הייבט זיך עס אהן? פון די מעשה. וויילע די מעשה איז געוועזן אז ס'איז געוועזן עבדים, דעריבער זאגן מיר אין מעלין לא ליוחסין לא למעשר, ווייל די מעשה געווען ס'איז געווען לוויים זאגן מיר אז מעלין, און אזוי ווייזט אויס דאס לשון הגמרא. רש"י לערנט אז ס'הייבט זיך אן ביי די פארקערטע זייט, וויילע מיר זאגן אין מעלין. מדוכן, נישט ליוחסין, נישט למעשר, דעריבער האב איך שוין געקאנט דארט אוועקשטעלן עבדים, ווייל איך האלט אז מעלים ליוחסין ולא למעשר, דעריבער מוז דארט זיין ישראלים מיוחסים, ווייל איך האלט מעלים אויף ביידע, דעריבער זאגן מיר מוז זיין לוויים. רש"י. ורבי ירמי' בר אבא אמר, רבי ירמי' בר אבא גייט ארויף אויף די פריערדיגע מחלוקת, פריער האבן מיר דאך געהאט א מחלוקת וואס רבי יוסי בר יהודה זאגט החליל דוחה את השבת, און די חכמים זאגן אז די חליל איז יום טוב אויך נישט דוחה, האט רב יוסף געזאגט אויף ווען איז זייער מחלוקת ביי חליל פון קרבן, אבער ביי בית השואבה האלטן אלע אז ס'איז נישט דוחה, רב ירמי' בר אבא קריגט אויף דעם, רב ירמי' בר אבא אמר מחלוקת בשיר של שואבה, דעמאלטס איז די מחלוקת, דרבי יוסי בר יהודה סבר, שמחה יתירה נמי דוחה את השבת, שמחה יתירה איז אויך דוחה שבת. קיין איסור מלאכה מדין תורה איז דאך נישט דא. פארוואס טאר מען שבת נישט שפילן מיט כלי שיר? וואס איז דער איסור משמיע קול? כ'האב מורא טאמער וועט מען קומען לתקן, מ'וועט קומען פאררעכטן טאמער ס'וועט זיך צוברעכן, איז צוליב דער שמחה יתירה האט מען עס מתיר געווען. ורבנן סברי, די רבנן לערנען, שמחה יתירה אינה דוחה שבת, שמחה יתירה איז נישט דוחה שבת. אבער בשיר של קרבן, אבער דעם שיר פון קרבן, דברי הכל זענען די רבנן אויך מודה, עבודה היא, ס'איז אן עבודה, ודוחה את השבת, און ס'איז דוחה שבת. מיתיבי, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא? האבן מיר געלערנט שיר של שיעבע, דוחה את השבת, דברי רבי יוסי בר יהודה, שיר של שואבה דוחה שבת האלט רבי יוסי בר יהודה. וחכמים אומרים, ווי די חכמים זאגן, אף יום טוב אינו דוחה, יום טוב איז עס אויכעט נישט דוחה, תיובתא דרב יוסף, איז דאך א קשיא אויף רב יוסף'ן, רב יוסף האט דאך פריער געזאגט אז ביי שיר של שואבה האלט רבי יוסי בר יהודה אויך ס'איז נישט דוחה, און דא שטייט דאך בפירוש אז ער האלט ס'איז יא דוחה.

זענען די רבנן אויך מודה אז ס'איז דוחה שבת, לימא אויב אזוי תיהוי תיובתא דרב יוסף, עט דאך זיין א קשיא אויף רב יוסף'ן בתרתי ביי צוויי, ביי וועלכע צוויי זאכן? ער האט דאך פריער געזאגט אז ביי קרבן קריגט מען זיך, און די רבנן זאגן אז די חליל ביי קרבן איז נישט דוחה, און דא זאגן די רבנן. אויכעט אז ס'איז יא דוחה, און נאך וועט זיין די קשיא ביי של שואבה, ביי של שואבה האט דאך געזאגט רב יוסף, איז אפילו לויט רבי יוסי אויך נישט דוחה, און דא שטייט דאך אז ס'איז דוחה, דאס הייסט שואבה איז א קשיא פון רבי יוסי, און של קרבן איז א קשיא פון די רבנן. זאגט די גמרא אמר לך רב יוסף, איין קשיא וועט רב יוסף פארענטפערן, פליגי בשיר של שואבה, זיי קריגן זיך בשיר של שואבה, והוא הדין, און די זעלבע מחלוקת איז לקרבן, און די רבנן האלטן אז קרבן איז אויך נישט דוחה, ממילא פון די רבנן קען מען נישט פרעגן קיין קשיא. איי אויב אזוי פארוואס זשע ווערט דא דערמאנט נאר אז מען קריגט זיך ביי של שואבה זאל איך זאגן אז מען קריגט זיך ביי קרבן און ווען איך זעה אז מען קריגט זיך ביי שואבה ווייזט דאך אויס אז ביי קרבן האלטן אלע ס'איז דוחה והאי דקמיפלגי בשיר של שואבה להודיעך דערציילן כוחו דעם כח דרבי יוסי בר יהודה. דאפילו דשואבה נמי דחי, אפילו פון שואבה איז אויך דוחה, איז איין קשיא בלייבט יא אויף רב יוסף'ן, ווייל רב יוסף האט דאך געזאגט לויט רבי יוסי'ן איז של שואבה נישט דוחה, און דא שטייט אז ס'איז דוחה. פרעגט די גמרא, ווי קענסטו זאגן אז זיי קריגן זיך ביי ביידע? אזוי פירט מען זיך אויס לויט רב יוסף'ן, אז לויט רבי יוסי'ן איז דוחה אפילו של שואבה, און לויט די רבנן איז נישט דוחה אפילו פון קרבן, ווי קענסטו אזוי זאגן? והא קתני, מיר האבן געלערנט ביי אונז אין דער משנה, די ערשטע משנה פון פרק, זה חליל של בית השואבה, דעם חליל פון בית השואבה, שאינו דוחה לא את השבת ולא את יום טוב, ווייזט אויס פון דעם זהו דאינו דוחה, דער פון בית השואבה דער איז נישט דוחה, אבל דקרבן, אבער די חליל פון א קרבן דוחה איז דוחה, מני ווער איז דאס פלוני אי נימא רבי יוסי בר יהודה, אויב די משנה גייט ווי רבי יוסי בר רבי יהודה איז דאך שווער, ס'קאן דאך נישט גיין ווי ער, האמר ווייל רבי יוסי בר יהודה לערנט אז שיר של שואבה נמי דוחה. אלא לאו מוז מען דאך זאגן עס גייט רבנן, זע איך דאך אז די רבנן האלטן אז שמחת בית השואבה איז נישט דוחה, אבער קרבן איז יא, זע איך דאך אז ביי קרבן זענען זיי מודה, אויב אזוי ותיובתא דרב יוסף בתרתי תיובתא איז איין קשיא אויף רב יוסף'ן פון בית השואבה וואס ער לערנט אז לויט רבי יוסי'ן איז נישט דוחה, און דא שטייט דאך דשואבה איז יא דוחה, און די צווייטע קשיא איז. לויט די רבנן, ער לערנט אז לויט די רבנן ביי קרבן איז איז נישט איז נישט דוחה, און דא זע איך דאך אז די רבנן זענען מודה אז ס'איז יא דוחה, רב יוסף האט דאך פריער געזאגט אז זיי קריגן זיך ביי ביידע, ביי קרבן אויך. פרעגט די גמרא, מאי טעמא דמאן דאמר עיקר שירה בקהלה, וואס איז די טעם פון דעם וועלכער לערנט עיקר שירה בקהלה? דכתיב שטייט אין פסוק, ויאמר חזקיהו, חזקיהו האט געזאגט, להעלות העולה להמזבח, אז מען זאל ארויפברענגען די עולה אויף די מזבח, ובעת אין די צייט החל העולה, מען האט אנגעהויבן מקריב זיין די עולה, החל האט זיך אנגעהויבן שיר השם, ווער וואס האט זיך אנגעהויבן שיר השם, והחצוצרות, ועל ידי כלי דוד מלך ישראל, ווערט עס אנגערופן שיר השם, זעה איך דאך אז די כלי דוד ווערן אנגערופן שיר השם, אז מדין תורה איז עיקר שירה איז בכלי. מאי טעמא דמאן דאמר עיקר שירה בפה, דכתיב שטייט אין פסוק ויהי כאחד למחצרים, די אנדערע צדיק שטייט דארט איז א איבריגע ולמשוררים, די חצוצרות און די משוררים להשמיע קול אחד. דא. ווערט נישט דערמאנט קיין כלי, כאטש עס ווערט דאך דא דערמאנט חצוצרות, די חצוצרות דאס איז נישט קיין כלי שיר, דאס איז נאר געווען פאר די תקיעות פון תמיד און מוספין, זע איך דאך דא אויך אז ס'ווערט דא דערמאנט די פה, די שירה בפה. פרעגט די גמרא ואידך נמי, דער וועלכער לערנט אז דער עיקר שירה איז בפה, איז דאך שווער אויף אים א קשיא, הא כתיב שטייט אין פסוק ויאמר חזקיהו, און דארט ווערט דערמאנט ובעת החל העולה החל שיר השם, און עס ווערט דערמאנט די כלים, ענטפערט ער אזוי, הכי קאמר, החל שיר השם בפה.

זאגט די גמרא אויך ק מ א משוררים ד מ איז גלייך צו מחצפים מה המחצפים די צו בלאזן בתחתית ח בכלה אאוו משוררים בכלה ווייל עיקר שיר איז בכלה רש י אמרו אזוי איז מוריש דבח אמרו די חכמים האבן געזאגט. כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, דער וועלכער האט נישט געזען שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, האט אין זיין לעבן נישט געזען קיין אזוין גרויסע שמחה. במוצאי יום טוב הראשון, די נאכט וואס איז נאכן ערשטן טאג יום טוב של חג פון סוכות, ירדו לעזרת נשים, איז מען אראפ געגאנגען די כהנים און די לוויים אין עזרת נשים, ווייל די די עזרת כהנים איז דאך געוועזן העכער, ומתקנין שם. האט מען דארט מתקן געווען תיקון גדול, א גרויסן תיקון, די גמרא וועט זאגן ווייטער מנורות של זהב היו שם, דארטן איז געוועזן גאלדענע מנורות, וארבעה ספלים של זהב, און פיהר בעקנס פון גאלד, וואס אין די בעקנס האט מען אריין געגאסן אויל, איז געוועזן בראשיהם, אויף דעם שפיץ פון יעדן מנורה. וארבעה סולמות לכל אחד ואחד, יעדע מנורה האט געהאט פיר לייטער, פיר מנורות איז געווען, וארבעה ילדים מפרחי כהונה, פיר יונגע כהנים, ובידיהם אין זייערע הענט האבן זיי געהאלטן כדים קריגלעך, של מאה ועשרים לוג, וואס צוזאמען איז דאס געוועזן מאה ועשרים לוג, דאס הייסט יעדער איינער האט געטראגן א קריגל פון דרייסיג לוג, שהן מטילין, וואס זיי האבן דאס אריינגעגאסן לכל ספל וספל, אין יעדן בעק, מבלאי מכנסי כהנים, פון די אלטע הויזן פון די כהנים. ומהמייניהם, און פון זייערע גארטלען, פון די אלטע גארטלען, מהן היו מפקיעין, פון זיי האט מען צעריסן, און מען האט געמאכט קנייטלעך, ובהן היו מדליקין, מיט דעם, מיט די קנייטלעך, האט מען אנגעצינדן, ולא היה חצר בירושלים. ס'איז נישט געווען קיין חצר אין ירושלים שאינה מאירה וואס זאל נישט לייכטן מאור בית השואבה פון די ליכטיגקייט פון די בית השואבה, ווייל די מנורות זענען געווען הויך פופציג אמות, און די הר הבית איז דאך א בארג. און די ווענט פון דער עזרה פון דעם הר הבית זענען געווען הויכע ווענט טאקע, אבער די מזרח זייט איז נישט געוועזן קיין הויכע וואנט, מיר האבן דאך געלערנט אז פארוואס איז דארט נישט געווען הויך, אז דער כהן וואס ער געפינט זיך אויף דעם הר המשחה, און פארברענט די פרה אדומה זאל קענען זען דעם טיר פון אוהל מועד, דעם טויער דארטן פון קודש קדשים פון קודש, איז אין ירושלים איז דאך געוועזן אויף דער זייט, איז ממילא איז געווארן באלייכטן גאנץ ירושלים. רש"י, יורדים לעזרת נשים, מוצאי. יום טוב הראשון איז מען געגאנגען צו עזרת נשים, כהנים ולוויים, יורדים מעזרת ישראל, די כהנים און די לוויים זענען געגאנגען פון עזרת ישראל שהיא גבוהה וואס איז העכער, לעזרת נשים שלמטה הימנה, צו עזרת נשים וואס איז נידריגער בשיפוע ההר, ווי די משנה זאגט דארט אין מידות אז עזרת נשים איז געווען נידריגער פון עזרת ישראל מיט זיבן א האלבע אמה, ווייל ס'איז דארט געווען פופצן סטעפס און יעדע סטעפ איז הויעך א האלבע אמה, ומתקנין שם תיקון גדול, מפרש בגמרא, די גמרא איז מפרש וואס איז דאס געווען דער תיקון גדול. וארבעה ספלים של זהב בראשיהם, בראש כל מנורה מנורה, און אין דער שפיץ פון יעדן מנורה איז געווען פיר בעקנס פון גאלד. ילדים מיינט מען בחורים, יונגע כהנים, ובידיהם אין זייערע הענט האבן זיי געהאלטן כדי שמן, די קריגלעך מיט אויל, ועולה כל אחד בסולמו, יעדער איינער איז ארויפגעגאנגען אויף זיין לייטער.

וואס מיינט מען מפקיעין? קורעין, מען האט צעריסן לעשות פתילות צו מאכן קנייטלעך, און ס'איז נישט געווען קיין חצר אין ירושלים שלא היתה מאירה וואס איז נישט געווען ליכטיג מאור בית השואבה לפי שהמנורות גבוהים חמשים אמה, די מנורות זענען געווען הויעך פופציג אמות, מען קען לערנען צוויי טייטשן. מען קען לערנען אז די מנורות זענען געווען זייער הויעך פופציג אמות, בפשטות וויפיל גאלד דארף מען האבן א מנורה וואס איז פופציג אמות? זייער אסאך, דעריבער קען מען אפשר לערנען אז ס'איז געווען א סטענד, די מנורה אליין איז נישט געווען קיין פופציג אמות, נאר די מנורה איז געשטאנען אויף דעם סטענד, אזוי וויל זאגן דער תפארת ישראל, די הויכקייט פון דער ערד איז די מנורה געווען פופציג אמות.

והמנורות עולים למעלה הימנו, די מנורות זענען געווען העכער פין דעם מזרח וואנט, ממילא און ירושלים האט זיך דאך געפינט, געפינט זיך דאך מזרח זייט פון דער עזרה, דעריבער איז נישט געווען קיין חצר אין ירושלים. וואס איז נישט געווען ליכטיג מאור בית השואבה. ברוך השם, מסכת סוכה, דף נ"א עמוד א', אינמיטן דער משנה, די לעצטע שורה, חסידים ואנשי מעשה. חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם, חסידים און אנשי מעשה האבן געטאנצט בפניהם, פאר די אלע אידן, באבוקות של אור שבידיהם. מיט די פאקעלס פון פייער וואס זיי האבן געהאט אין זייער האנט, זיי האבן געקאנט מאכן, האלטן אין דער האנט פיהר אדער אכט פאקעלס, און מען ווארפט און מען כאפט און מען ווארפט און מען כאפט און מען בריהט זיך נישט אפ. ואומרים לפניהם דברי שירות ותשבחות, די חסידים די אנשי מעשה האבן געזאגט דברי תשבחות, געלויבט דעם אייבערשטן.

די ברייט פון עזרת ישראל פון עזרת נשים איז געווען די ברייט הונדערט פֿינף און דרײַסיק אמות איז די ברייט פון דער עזרה און די סטעפס האבן זיך געצויגן די גאנצע ברייט פֿופֿצן סטעפס דארטן זענען געשטאנען די לוויים מיט די כלי שיר. און זיי האבן משמח געווען דעם עולם. פארוואס איז געווען פופצן כנגד חמש עשרה שיר, שיר המעלות שבתהילים, אין תהילים איז דא פופצן שיר המעלות, וואס די פאר א שייכות האט איינס מיט דעם אנדערן? נאר דער ענין פון ניסוך המים איז דאך בחג נידונים על המים, און די גמרא זאגט ווייטער. אַז בשעת דוד המלך האָט געגראָבן די שיתים דעם בײַ דעם מזבח דעם שיתין וווּ ס'זאָל דאָרטן אַרײַנקומען די נסכים, איז דער תּהום, די וואַסער האָט זיך אויפֿגעהויבן און ס'האָט געקאָנט פֿאַרפּלייצן די וועלט, איז די וואַסער נאַכער אַראָפּגעגאַנגען, ער האָט געוואָרפֿן אַ שם הויה און ס'איז אַראָפּגעגאַנגען זייער טיף. האט ער געזאגט פֿופֿצן שיר המעלות, מיט יעדן שיר המעלות האט ער ארויפגעהויבן טויזנט גרמידי, איז אמות, שעליהם, אויף די פֿופֿצן סטעפס, לוויים עומדים בכלי שיר, זענען די לוויים געשטאנען מיט כלי שיר, ואומרים שירה, און זיי האבן געזאגט שירה. ועמדו שני כהנים, צוויי כהנים זענען געשטאנען, בשער העליון, די די אויבערשטע שער וואס איז געווען אויבן, שיורד מעזרת ישראל לעזרת נשים, דער טויער ווערט אנדערע מאל אנגערופן שער נקנור, ווייל ס'איז געווען נאך א שער עליון אין בית המקדש, דער אנדערע שער עליון איז געוועזן נישט צווישן עזרת ישראל און עזרת נשים, דער אנדערע שער עליון איז געוועזן אויף דרום מערב זייט פון דער עזרה, נאנט צו דעם היכל, דער ווערט אויך אנגערופן שער עליון, ושני חצוצרות בידיהם. קרא הגבר, ווען דער האן האט געקרייט. איידער עס ווערט ליכטיג, תקעו והריעו ותקעו, האט מען געבלאזן א תקיעה און א תרועה און א תקיעה, הגיעו למעלה עשירית, מען האט דערגרייכט צו דעם צענטן סטעפ, תקעו והריעו ותקעו, האט מען נאכאמאל געבלאזן א תקיעה און א תרועה און א תקיעה. הגיעו לעזרה, נאכהער מ'איז שוין אראפגעקומען אונטן אין עזרת נשים, און ווייטער תקעו והריעו ותקעו. און די ווערטער הגיעו לקרקע, תקעו והריעו ותקעו, דאס איז נישט פארהאנען אין משנה פון די משניות. ווייל ווי שטייט דאך שוין פריער דערמאנט אז הגיעו לעזרה מיינט מען דאך מ'איז געקומען אויף דער ערד. איז זיי דריי מאל געווען. היו תוקעים והולכים נאכהער האט מען געבלאזן עד שמגיעים ביז מ'האט דערגרייכט לשער היוצא ממזרח צו דעם טויער וואס ער גייט ארויס פון מזרח זייט. ווייל זיי זענען דאך די גאנצע צייט געגאנגען פון מערב צו מזרח, הגיעו לשער היוצא ממזרח, מ'איז געקומען צו דעם טויער וואס ער גייט ארויס פון מזרח זייט, הפכו פניהם ממזרח למערב, האבן זיי אויסגעדרייט זייער פנים. צו מערב זייט, צו דער זייט פון דער עזרה און פון דעם היכל, און ואמרו, און זיי האבן דאס אויך געזאגט, אבותינו שהיו במקום הזה, אונזערע עלטערן וואס זענען דא געווען ביי דעם בית ראשון, האבן, זענען געווען כופרים אחוריהם אל ההיכל, זייער בעק איז געווען צום היכל, ופניהם קדמה, זייער פנים מזרח זייט, און משתחווים קדמה לשמש. דאס איז א פסוק אין יחזקאל, ואנו און מיר לקה עינינו, אונזערע אויגן זענען צום אייבערשטן, רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, היו שונין ואומרין, זיי האבן עס געטאפלט צוויי מאל, זיי האבן געזאגט, אנו לקה, אונזער הארץ איז צום אייבערשטן, ולקה עינינו, אונזערע אויגן איז צום אייבערשטן, רש"י. תוספות פרעגט דא דער ערשטער תוספות, די גמרא ווייזט אויס אז ביי קרות הגבר איז מען געגאנגען אנשעפן וואסער, אויב קרות הגבר דאס איז דאך איידער עס ווערט ליכטיג, זענען זיי דאך געווארן געפאסלט די וואסער בלינה. די גאנצע מחלוקת איז נאר פארהאנען ביי קידוש ידיים רגליים, אויב מען האט מקדש געווען מיט קרות הגבר, צו אינדערפרי ווערט עס געפאסלט בלינה. אבער די וואסער פון כיור ווערט דאך זיכער געפאסלט בעמוד השחר, אפי' מען האט גענומען די וואסער פון כיור נאך קרות הגבר, זיי דאך געמוזט שפעטער אריינלייגן אונטן דעם כיור די וואסער פון כיור אריינלאזן דארטן, וואס ווערט דערמאנט די גמרא אין יומא אז ס'איז געווען מוכני לכיור שלא יהו מימיו נפסלים בלינה, איז תוס' זאגט. אז מען האט מאריך געווען מיט די תקיעות און מיט די תרועות מיט הפיכת פניהם למערב און מיט דעם צוריקגיין לאחר המילוי ביז וואנען ס'איז געווארן ליכטיג איידער מ'איז אריינגעקומען אינעווייניג אין דער עזרה און ביז מ'איז זיי מקדש אין א כלי ווערן זיי נאך נישט מוכשר זאלן ווערן גע'פסל'ט בלינה אפילו די צלוחית איז געווען מקודשת דאך כלי שרת זענען נישט מקדש די זאך בחוץ, נאר דווקא בפנים אינעווייניג אין די עזרה. גמרא, תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, דער וואס האט נישט געזען שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. איז קיינמאל אין זיין לעבן האט ער נישט געקאנט זען אזא גרויסע שמחה. מי שלא ראה ירושלים בתפארתה, דער וואס האט נישט געזען ירושלים ווען זי איז געווען עומדת על תלה אין איר שיינקייט, לא ראה כרך נחמד מעולם, האט קיינמאל נישט געזען קיין גליסטיגע שטאט. מי שלא ראה בית המקדש בבנינו, דער וואס האט נישט געזען דעם בית המקדש ווען עס איז געווען אויפגעבויט, לא ראה בנין מפואר מעולם, האט קיינמאל נישט געזען קיין שיינע בנין, קיין אזא שיינע בנין, מאי היא, וועלכעס איז געוועזן. דער בית המקדש וואס מיר זאגן לא ראה בנין מפואר מעולם. אמר אביי ואיתימא רב חסדא, זה בנין הורדוס, דאס מיינט מען די בנין וואס הורדוס האט איבער געבויט, במה בניה, מיט וועלכעס האט ער געבויט הורדוס, ווען ער האט צענומען און האט עס איבער געבויט.

באבני שישא גרינע, כוחלא דאס איז בלויע, ומרמרא ווייסע. אפיק שפה, ס'איז ארויסגעגאנגען איין שורה פון שטיינער, ועייל שפה, און איין שורה געווען אינעווייניג, כי היכי דלקבל סידא, כדי ס'זאל קענען האלטן אויף זיך די קאלך.

דמיתחזי עס ווערט געזעהן כאדוותא דימא, אזוי ווי די כוואליעס פון ים האבען פארשידענע קאלירען, איז די זעלבע זאך דא אויך, די שטיינער קוקען אזוי אויס ווען עס איז נאך געווען פארשידענע קאלירען. תניא מיר האבן געלערנט רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט מי שלא ראה דער וואס האט נישט געזעהן דיופלוסטון של אלכסנדריא של מצרים דיופלוסטון איז א צוזאמענשטעל פון צוויי ווערטער דיו איז צוויי פלו איז א לשון הארן זאגט רש"י אזוי ווי מיר זאגן מעטראפאלין. אין מעטרא דער הויפט פולין פון די הארן מעטראפאלען און די זעלבע איז דא אויכעט טרעפט מען אנדערע ערטער דיופולין צוויי הארן און ביי די ענדע קומט זיך נאך א ווארט סטאן סטאן איז א לשון פון די בענק פון די בענקלעך. איז די טייטש מי שלא ראה דער וואס האט נישט געזען דיופלוסטון די שורות פון די בענקלעך פון די הארן של אלכסנדריא של מצרים לא ראה האט ער נישט געזען בכבודם של ישראל אין כבוד פון די אידן אמרו די חכמים האבן געזאגט כמין בליסקי גדולה היתה עס איז דארט געווען כמין בסילקי גדולה היתה עס איז געווען א גרויסע רום. סטיו לפנים מסטיו, די בענק זענען געווען אינעווייניג פון די אנדערע בענק, פעמים שהיו שם, אנדערע מאל איז דארט געוועזן כפליים כיוצאי מצרים, טאפלט ווי יוצאי מצרים.

וחזן הכנסת עומד עליה, דער שליח ציבור איז געשטאנען אויף דער בימה, והסודרין בידו, אין זיין האנט האט ער געהאט סודרין, א זיין פאטשיילע האט ער געהאט אין די האנט, וכיוון שהגיע לענות אמן, מען געקומען, מען האט געקומען צו א ענדע ברכה, און דער שליח ציבור האט געענדיגט די ברכה, און מען האט געדארפט ענטפערן אמן, אבער נישט אלע האבן געקאנט הערן זיין קול, הלה מניף בסודר, האט ער אויפגעהויבן דעם סודר, וכל העם עונין אמן, און די גאנצע פאלק האט געענטפערט אמן. איז מען דארף אבער וויסן אויף וועלכע ברכה עס גייט ארויף דער אמן, איז אפילו זיי האבן נישט געהערט, האבן זיי אבער געוויסט, ווי מען האלט, אזוי זאגט תוספות. ולא היו יושבים מעורבין, כאטש ס'איז דארט געווען אזויפיל מענטשן, זענען זיי נישט געזיצן ווי מען זאגט אויסגעמישט, ס'איז געווען א סדר, אלא זהבין בפני עצמן, די גאלדשמידס זענען געזיצן באזונדער, וכספין בפני עצמן, די זילבערשמידט. זענען געווען באזונדער ונפחין בפני עצמן, די שמידס, די קאוואלעס באזונדער וטרסיים בפני עצמן, די שמידס פון קופער באזונדער וגרדיים בפני עצמן, די וועבערס באזונדער. וכשעני נכנס שם, ווען אן ארעמאן איז דארט אריינגעגאנגען, היה מכיר בעל אומנותו, האט ער געוואוסט וואו עס געפינט זיך די מענטשן פון זיין פאך, ונפנה לשם, און ער איז געגאנגען צו זיי, און ער האט געקאנט ביי זיי קריגן ארבעט, ומשם און פון דארטן פרנסתו, זיין פרנסה, ופרנסת אנשי ביתו. אמר אביי, האט אביי געזאגט וכולהו, די אלע קטלינהו האט זיי געהארגעט אלכסנדרוס מוקדן. פרעגט די גמרא מאי טעמא איענשו פארוואס זענען זיי געווארן געשטראפט? משום דעברי אהאי קרא, זיי האבן עובר געווען אויף דעם פסוק, שטייט אין פסוק לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, איר זאלט נישט צוריקקערן מער אין דעם וועג קיין מצרים, ואינהו הדור אתו, און זיי זענען צוריקגעקומען. כי אתא, ווען אלכסנדר איז געקומען אשכחינהו האט ער געטראפן דהוו קרו בספרא אז די קינדער ליינען אין ספר, ישא השם עליך גוי מרחוק, אז דער אייבישטער וועט טראגן אויף דיר ברענגען צו טראגן א פאלק פון די ווייטנס. אמר האט אלכסנדר געזאגט, מכדי ההוא גברא, דאס זאגט ער אויף זיך, בעי למיתי ספינתא בעשרה יומי, איך האב געדארפן קומען מיט מיין שיף אין צען טעג, דליה זיקא, דער ווינט האט געטראגן די שיף, ואתי ספינתא בחמשא יומי, און די שיף איז געקומען אין פינף טאג, איז דאך א סימן אז איך דארף זיי באפאלן, נפל עלייהו, איז ער אויף זיי באפאלן, וקטלינהו, און האט זיי געהארגעט, רשע, במוצאי יום טוב.